קאסעט צוויי, זייט איינס, פון בוך איבער די חורבות פון פלוינע פון מ. בורשטין, המשך. נעם איך ס'גאנצע ביסל ספרים זיינע מיטן ווירטשאפט און פיר אהין צו דער דירה ביי דער שול. אז די גאנצע שטאט האט אים גינצער געהאלטן איז וואס האב איך געהאט צו ווארטן? ערשט קום אהין, פארמאכטע טירן, פארמאכטע לעדן, פרעג איך נאטל שמש, הא, וואס איז דאס? ענטפערט ער מיר, שיקארע דער גבאי האט אזוי געטוה באפעלן. ס'ווערט מיר פינסטער פאר די אויגן, און דער איידעם מיינער, דער מורה הוראה'ס זון, ווערט בלאס ווי קרייד, א קלייניגקייט, אזא חרפה, ס'איז דאך שפיכת דמים. ביני לביני קומען אן די שיקארעס לייט, מיט זייערע גויאישע משרתים, עפענען אויף די דירה און שטעלן אריין זייער באלעבאס' ווירטשאפט. ס'איז געווארן אן אנלויף אין דער גאנצער שטאט מענטשן, מ'האט אויסגעשלאגן די פענסטער פון דער שול, און מ'האט געהאלטן ביי אן אמת'ער מלחמה, ביי א מלחמת מצוה. אינמיטן דערינען קומט אונטער שיקארע אליין מיט זיינע בנעימות'דיגע טריטעלעך, ווי נישט אים מיינט מען, האלט זיך עפעס א פאפירל אין הענטל, און דערנעבן גייט דער עקאנאם מיטן גרויסן סענקאטן שטעקן, זיבן פאראבקעס שטייען אין דער זייט, און דער עקאנאם איז מכריז און מודיע אז דער נייער פרץ, דער האר און געוועלטיגער פון פלוינע, האט באפוילן אז שיקארעס מיטעלער איידעם זאל זיין דער פלוינער ראבין, און אלס צוגאב, אויב קהל וועט נישט צאלן זיין שכירות באקומט ער א שטיק וואלד. דער עולם איז זיך פונאנדערגעגאנגען, און מיין איידעם האט מען געמוזט אהיימפירן. דער מורה הוראה'ס זון. האָט פֿון דעמאָלט אָן געשפּיגן מיט בלוט. אַ רייכערער איז ער געוועזן, און אַזוי איז ער איינציקווײַז אויסגעגאַנגען ווי אַ ליכט. אַזוי אַרום האָט שיקאָרע פּשוט בגזלה און מיטן כּוח פֿון פּריצס זון, דער אַלטער כשאַנאָווסקי וואָלט אַזאַ עוולה נישט געווען דערלאָזט, פֿאַרכאַפּט פֿאַר זיך די וועלט און יענע וועלט. און דאָס גרויסן זיך, די גאַווה מיטן שטאָלץ זענען אַריבער בירושה צו זײַנע קינדער און קינדסקינדער, אבער דאס אומשולדיג פארגאסענע בלוט פונעם אלטן מורה הוראה'ס איין און איינציגן זון וויל זיך נישט בארואיגן אין קבר, און דער צער פון מיין אסתר'ן, וועלכע איז אין יונגע יארן געווארן א וויסטע אלמנה, אפגעהאקט ווי א יונגער בוים, איז גרויס געוועזן ווי דער ים. און אזוי האלט אן די קנאה שנאה צווישן אונזערע משפחות עד היום הזה. די צוקלעפס מיט די שיקארעס וועלן קיינמאל נישט לעבן בשלום. אין א זייטיג געסל איז אויסגעוואקסן א געשטאלט און איבערגעריסן מאטעס'ס מחשבות. לובע האט זיך באוויזן פון גאר אן אנדערער זייט פון וועלכער ער האט זי געוואלט זען קומען. איצט האט ער דערפילט אז ס'איז אים טאפלט קאלט. שטארקער פון ווינט איז געווען די קעלט וואס האט אויף אים א וויי געטאן פון זיידנ'ס מעשה וועלכע איז אזוי בולט אויפגעשווימען אין זיין זכרון. זי האט זיך אים צו אים דערנענטערט מיט פאמעליכע אבער זיכערע טריט. מאַטעסן האָט זיך אױסגעװיזן, אַז דאָס גײט דער אַלטער שיקאָראַ צו דער שול, כּדי צום זײדן זײַנעם, הערצקן, דעם מורה-הוראהס זון, צונעמען דאָס כּסא הרבנות. ער האָט אײַנגעפֿונען, אַז דער פֿאַרגלײַך איז אַ ריכטיקער. לובע באַרױבט אים פֿון זײַן פֿרײַען געדאַנק, פּונקט װי שיקאָראַ זײַן זײדן פֿון רבנות. ס'איז אַלזאָ דאָ אַ המשך, און די מלחמה צװישן בײדע משפּחות װעט נאָך דױערן. לובע ווי זי וואלט געדארפט באלד אריינדרינגן אין זיינע געדאנקען און זיי באהערשן האט אים גענומען באטראכטן געמיטליך אויפגעלייגט, נעמענדיג צו הילף פון צייט צו צייט א פאראויס צוגעטראכטן שמייכל. זי האט כסדר געווארט מיט עקשנות ער זאל אנהויבן רעדן. ער האט דערין דערשפירט די גאווה פון די שיקאראס און זיך איבערגעלאזט די חשוב'ע ראלע פון א צוהערערין. די באציאונג האט מאטעסן פארדראסן. זיין עהרע האט זיך געפילט געטראפן אין איהם האט אויפגעוואכט די הארטקייט און בייזקייט פון זיידן איציק לייב'ס וועלכע איז אזוי שטארק בא'עוולה'ט געווארן פון שיקארא'ן. ער האט גענומען זוכן זיין איבערגעוויכט איבער לובען. איצט האט איהם הנאה געטאן וואס זי שטייט גייסטיג אן אן ערך נידריגער פאר איהם. ס'האט איהם דעריבער נאך מער פארדראסן זיין לאנג ווארטן. זי וועט דערפאר באצאלן, ער זאל נאר נישט חרטה האבן. ער האָט מיט גרינגשעצונג פֿאַרוואָרפֿן דעם קאָפּ אין אַ זײַט און מיט אַ לײַכטן טאָן אַ זאָג געטאָן, דו האָסט זייער פֿיל צײַט, לובע. כ'שטעל מיר פֿאָר, אַז דעם הײַנטיקן מאָנאַט האָסטו געוויס אויסגעלעזן אַ גאַנץ בוך, לעזן אַנטוויקלט און באַלערנט. דאָס ווײַסע, איידעלע פּענימל האָט אין שײַן פֿון לאַמטערן באַקומען אַ בלויליכע קאָליר. לובע האָט זיך געפֿילט געטראָפֿן. באַלד אָבער איז זי צו זיך געקומען און איז גרייט געווען אָנצונעמען די אַרויספֿאָדערונג צום קאַמף. אנטשולדיג פאר מיין פארשפעטיגונג, איך האב זיך היינט באקענט מיט יאווארע'ס זוהן, מיר האבן א לאנגע צייט גערעדט. די קריסטליכע סטודענטן זענען זייער העפליך, איך ווייס נישט אויב זיי לעזן אסאך. לובע'ס בליק איז געווען פול נצחון, אויף מאטעס'ס פנים האט זיך צוגאסן א רויטקייט פונקט ביי דעם זיידן איציק לייב'ס פרייטאג צונאכט נאך ליכט צינדן. מאטעס האט זייער פיינט געהאט די רויטקייט וועלכע איז געקומען פון דער מוטער'ס זייט. נאָך גוט, װאָס זײַן געזיכט האָט דעם געבױ פֿון פֿאָטער, כאָטש נישט זײַן בלאַסקײט. ער דערמאָנט זיך, װי די מוטער פֿלעגט שטענדיק זאָגן, מאַטעס האָט דײַן גאַנצן אָנבליק, לוי, נאָר דו ביסט בלאַס, װי אַ מת, האָט זי געענדיקט מיט אַ פֿאַרבאָרגענער צופֿרידנקײט, װאָס דער מאַן איז נישט ענלעך צו די איציק לײבס. מאַטעס האָט געענטפֿערט מיט אַ זיסער זױערקײט. יא, די קריסטליכע סטודענטן, זיי זענען זייער העפליך און ריטערליך, אבער נישט פאר חיים שיקארן, ענגעלמאנס איידעם, לובה, און נישט פאר דיין מאמע'ן, נאר פאר זייער שיין טעכטער'ל מיטן ווייסן איידעלן פענעמל און דעם קליינעם מיילעכל. ער האט אויפגעגעבן דעם קאמף, לובה האט זיך צעשמייכלט, און די לייכטע בלויליכקייט וואס איז ביי איר פארבליבן אין די ווינקלן מיילעכל איז פארשוואונדן פונעם ווייסן איידעלן פענעמל. אָט אַזױ, מאַטעס, האָב איך ליב. די אָנגעצױגנקײט איז פֿאַרשװוּנדן. זײ זענען אַרײַן אין ענגעלמאַנס גאָרטן און גענומען דעם װעג אין דער הױפּט-אַלעע. דאָ זענען נאָך פֿאַרבליבן שפּורן פֿון דער אַמאָליקער פּראַכט. צװישן בײדע שורות בײמער אונטער דער מאַסע פֿון שנײ זענען געשטאַנען די שטײנערנע בענק, װאָס האָבן אים דערמאָנט אָן דעם ייִדישן מאַגנאַט פֿון דעם פֿאַרמלחמהדיקן פּלוינע. אַרום די חורבֿה פֿון דעם אַמאָליקן פּאַלאַץ זענען די ביימער געשטאנען מיט אראפגעהאקטע קרוינען ווי אן קעפ, ווי יסומים פאר דעם אפענעם קבר פון זייער פאטער. מאטעסן האט ארומגענומען א באגער אז די צייט זאל זיך אומקערן אויף א צוואנציג יאר. איין מאל אין לעבן, אין די קינדער יארן, האט ער געהאט דאס גליק דא צו געפינען זיך אין דעם הויז פון די ענגעלמאנס. פאר זיינע אויגן שימערן נאך איצט די קריסטאלענע וואזעס, די שטילע דיוואנען, און לאַנגע פֿאַרטראַכטע גאַרדינען, אין די רחבותדיקע סאַלאָנען. אױף דער ברײטער פֿאָטערשטול זיצט דער אַלטער ענגעלמאַן, האַלט אין דער האַנט, די לאַנגע װײַסע באָרד װי בײַ דעם זײדן איציק לײב, און דאָס פּנים שטראַלט פֿון פּיקחות און װױלקײט. אַרום דעם רונדן טיש זיצן די דאָזאָרעס, האַלטן דיקע ציגאַרן, קוקן מיט יראה און דרך-ארץ אױף דעם אַלטן, און ער לערנט זײ, װאָס צו טאָן פֿאַר דער שטאָט. עפּעס אַ קלײניקײט, אַבֿרהם ענגעלמאַן דער פּלוינער ראָש-הגולה, אײַנגעטונקען אין ייִחוס און אין עושר, שטאַמט פֿון לובלינער רביים און צדיקים אַזש ביזן תּולדות-יוסף. און מאַטעס שטעלט זיך פֿאָר, אַז אַזױ מסתּם האָט אױסגעזען שיקאָר אַלײן, ענגעלמאַנס שװער. און איצט, פֿאַרלאָשן אױף אײביק איז דאָס ליכט אין די ענגעלמאַנס פּאַלאַץ, פֿאַרהאַקט זענען די פֿענצטער מיט ברעטער

האָבן אַמאָל געוואַקסן און געדייעט. זיצט דער אַלטיטשקער אין וואַרשע, און איינמאָל אין יאָר, עס פֿאַלט אויס דעם עלעפֿטן נאָוועמבער, טוט ער אָן דאָס היטל פֿון די אויפֿשטענדער אין דרײַ און זעכסיקסטן יאָר מיט די דרײַ געלע גרויסע שטערן און גייט אַוועק אויפֿן פּאַראַד אין אַ לאַנגער גראָער געביידע אין דער אויאזדאווער אליי, מאטעס וויל זיך דערמאנען דעם נוסח פון דער געשיכטע ווי אזוי ענגעלמאן האט אמאל אין זיינע וועלדער געראטעוועט א גאנץ פולק אויפשטענדער, אבער לובא טוט פלוצלינג א ציטער, אך, זע נאר, זע נאר, עפעס איז דא פארגעקומען, לאמיר שנעל אהיים גיין. זי האט זיך אנגעלענט אויף זיין אקסל און צום ערשטן מאל זיך צוגעטולעט צו אים. לובא'ס שרעק האט אים געגעבן די מעגליכקייט צו באווייזן זיין שטארקייט, ער איז גליבן שטיין רואיג. פֿון אַן אָפֿן פֿענצטער זענען אַרויסגעשפּרונגען פֿיר יונגעלײַט אין שװאַרצע קאַפּעלושן אַראָפּגערוקט איבער די שטערנס. זײ האָבן זיך אײַנגעבויגן איבערן פֿענצטער און אַרויסגעטראָגן פֿון דער חורבֿה אַן אײַנגעקנוילט געשטאַלט. מאַטעס האָט געהערט אַ קענטלעכע שטימע. דאָ ליג, פּראָװאָקאַטאָר, אין געהאַקטע װוּנדן! דאָס צװײטע מאָל װעלן מיר איבער דיר אַרויסטראָגן אַ טויט-אורטײל! אַלע פֿיר האָבן מיט קרומע װעגן זיך אָפּגעטראָגן און פֿאַרשװוּנדן.

זיך אָנגעהױבן דערװײַטערן. מאַטעס האָט איבערגעריסן דאָס שװײַגן. זעסט, לובאַ, אָט דאָס איז דער פֿאַלשער װעג, אױף װעלכן אַ גרױסער טײל פֿון אונדזער יוגנט גײט הײַנט. זײ װעלן זיך אַמאָל אַרומזען, אָבער דעמאָלט װעט זײַן צו שפּעט. ס'האָט געדױערט אַ װײַלע, ביז לובאַ האָט פֿאַרשטאַנען זײַן מײן. שױן אַ באַרויִקטע, האָט זי אים אַ פֿרעג געטאָן, און אױף װעלכן װעג גײסטו? דיין פאטער איז דאך א ציוניסט, די גאנצע שטאט רעדט פון אים. זי האט געווארט אויף אן ענטפער, ווי עס וואלט זיך געהאנדלט אין איר גורל, דער ענטפער איז נישט געקומען, זי האט זיך ווייטער געבעטן מיט די אויגן, מען זאגט אז דו ביסט צוקריגט מיט דיין פאטער, און דער סוף איז אז כ'ווייס נישט מיט וועמען דו האלטסט. מאטעס האט שווייגנדיג באטראכט לובן מיט פארשנדיגע בליקן, איצט איז אים שוין שווער געוועזן צו אנטפלעקן זיינע געדאנקען. מיין וועג זאגסטו? ס'איז נישט מיין וועג. פאר אונז אידן אין פוילן איז עס דער איין און איינציגער וועג. אבער וועגן דעם וועלען מיר רעדן אן אנדערש מאל. דו לובא דארפסט צוערשט אסאך לעזן און לערנען. סיי די סיי יענע מיינען אז פון דורכלעזן אפאר בראשורן אדער ארטיקלען אין צייטונגען קען מען פארשטיין דאס לעבן. ביידע זענען פארבלענדט. זיי זענען ארויס פון גארטן און געבליבן שטיין אינמיטן וועג, אויף רעכטס און לינקס האט זיך געצויגן א ווייסקייט אן א סוף. פון ברייטבארדן א חלוץ. לוי איז געזעסן איינגעבויגן איבער זיין ספר שלומים לריב ציון, די בלעטלעך זענען געווען אפגעבלאקעוועט, די טינט האט פארלוירן איר אמאליגע שווארצקייט און אנגענומען אן אש קאליר. לוי האט זיך געפרייט מיט זיינע געדאנקען פון אמאל, ווי א טאטע מיט א געפונען קינד. אין זיין זכרון זענען איצט אויפגעשווומען בילדער פון פארגאנגענע צייטן, די צייטן פון ריינעסן און שמואל מאהליווער. ער, לוי, איז נאך געוועזן גאר א אינגערמאן, געגעסן קעסט ביי אסתר איציק לייבס, און געגאנגען אלע אויף דער נאכט צו די חובבי ציון. אין די שבת'דיגע אוונטן זענען זיך די בעלי בתים צוזאמענגעקומען ביים אלטן רב און געזינגן שירי ציון, יונה הומיה, שמש אביב, נומה פרח, אדער. וואס זעה איך דורך די שויבן, ס'קומען אן צו פליען ווי טויבן, מיין יוסף און מיין בנימין קומען צו מיר, אך, הימל, גאט, די וואונדער, איך זעה דאך מיינע קינדער, קלאפן אן מיין טיר. לוי האט דעמאלט אנגעהויבן צו שרייבן זיינע ספרים וועגן ציון און פארגעסן אין ווייב און קינד. די שוויגער, אסתר איציק לייבס, האט אפגעזאגט די קעסט, שפעטער איז אנגעקומען די מעשה אוגאנדא און הערצל'ס טויט, די חובבי ציון זענען זיך פונאנדערגעגאנגען, א טייל האבן זיך גאר געשעמט מיט דער גאנצער זאך, איז ער, לוי, געבליבן איינזאם איינער אין פלוינע, ארומגערינגלט מיט שונאים. דעם ווייב'ס משפחה, די איציק לייבס, פון אייביג אן ביטערע מענטשן, האבן אים אנגעהויבן צו פייניגן און מבזה צו זיין. לוי האט גענומען א טייל כתבים און אוועק אין דער וועלט אריין. ווען ער איז מיט יארן שפעטער געקומען צוריק פון דער וועלט, א צעבראכענער און פול מיט יאוש, גרייט אויף יעדע זאך, כאטש צו ווערן א מלמד, איז שוין אלטע געווען שטארק פארעלטערט. די קינדער זענען אונטערגעוואקסן, בלאסע מרה-שחורה'דיגע ווי זיי וואלטן, א חוץ מאטעסן, אריינגעראטן אין אים. פון די איבערגעלאזטע ספרים איז קיין זכר נישט געבליבן. האט דען אלטע געקאנט אין צייטן פון איבערקערענישן אפהיטן דאס וואס זי האט אזוי פיינט געהאט און געהאלטן אז עס ברענגט איר אין שטוב אריין אומגליק? לוי האט עס איר שוין לאנג מוחל געוועזן, און פון ייאוש און צוליב מידקייט

אינעם ספרים שאנק און נישט געוועזן אימשטאנד פון דאנען זיך ארויסצורייסן אין די פרייער וועלט אריין. נישט אלטע האט ער צודערלאזט, נישט ער איז געוועזן בכח דערצו און נישט פלוינע איז געווען מסוגל אויפצונעמען זיין ציונות. יארן זענען אריבער. לוי האט זיך געפילט שטארק מיד, און אחוץ דעם האבן זיך באוויזן די ערשטע גראע האר אין לוי'ס העל געלער בארד, און דאס איז געוועזן א באווייז פאר אים אז ס'איז נישט דא שוין אויף וואס צו האפן. איצט מאטעס. דאס וואס ער שטודירט דארטן אין ווארשע איז א גאנץ ריכטיגע זאך. לוי האט גאר קיינמאל אנדערש נישט געטראכט נאר אז דער זון וועט שוין פארריכטן זיין פעלער אין לעבן. און וועגן קנאה איז אפגערעדט, בנוגע א זון און א תלמיד איז נישט שייך קיין קנאת סופרים. ווייסט מען דאך אז פון די בני עניים קומען ארויס גרויסע מענטשן, איז דאס טאקע גוט וואס גרויסע מענטשן זענען זיין זון'ס אפוטרופסים, אבער אליה וקוץ בה, ער דערקאנט עס שוין היינט אין זיינע וויכוחים מיט מאטעסן, האט ער דאך געליינט אין די צייטונגען אז די דיקשטיינס מיט די נוסבוימס זענען גרויסע אסימילאטארן, און זיין זוהן זאל נאר, און לוי האט דערפילט אז זיין ציונות וועט נישט האבן קיין המשך אויב מאטעס וועט אוועק פון דער אידישער אומה לתרבות רעה, און ער האט געזוכט עצות ווי אזוי איבערצופלאנצן דאס ציונות אין מאטעסן דעם געבילדעטן. פאר אים, לוי, איז עס געווען שוין גאר א צו גרויסע משא. אבער ביני לביני, גאר אומגעריכט איז אנגעקומען די הילף פון דערויסן,

עפעס שמועסט מען שוין אין שול און אפילו אין מארק וועגן ערד, וועגן ארץ ישראל ערד, יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולך, האט לוי געטראכט. אבי האט געמיינט אז אין מדבר וועלן זיינע ביינער צו קבורה קומען. לוי פילט אין זיך א שטיק טרייסט. איצט וועט ער זיך שוין אפנעמען פאר אלע יארן, ער איז שוין בכח מלחמה צו האלטן מיט דער שטאט.

ס'איז אן אלט ניי ווארט. דאס היינטיגע ציונות קען נישט אויסקומען אן חלוצים. און פלוינע האט נישט קיין חלוצים. און ער, לוי, איז שוין נישט יונג, אבער די פעדער האט ער אין דער האנט, רעדן קען ער אויך, אין דער שבת'דיגע רעדע וועט ער די זאך ארומרעדן אין מזרחי, און לוי זוכט עפעס א משל, א פארגלייך ווי אזוי פארצושטעלן דעם עולם דעם נייעם געדאנק פון חלוציזם. עס דאַכט זיך אים, אַז ער האָט שױן דאָס אמתדיקע װאָרט געפֿונען, אָבער פּלוצלינג װערט דער נײַער געדאַנק איבערגעריסן. די טיר האָט זיך האַסטיק אױפֿגעפּראַלט, און אױף דער שװעל איז געשטאַנען שימעלע פּשעניצע, דעם טבֿיה-סוחרס זון. מיט עטלעכע שפּרײַז איז ער שױן געװעזן בײַ די ספֿרים-שאַנק, און קוקנדיק מיט רוגזה אױף לוין, האָט ער זיך אַ בײזער געטאָן, רב לוי, איך װיל פֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל! זייט די שקצים פון מאגיסטראט האבן אוועקגעפירט פשעניצעס מעבל, איז שימעלע ארומגעגאנגען ווי א צעדולטער. ער האט נאך אלץ געהאלטן די הענט אין די קעשענעס, דעם דאשעק פון דער ציקליסטאווקע טיף אראפגערוקט, די אויגן זענען אבער שוין נישט געוועזן חוצפה'דיג געווענדעט אין א זייט אן דעם מינדעסטן דרך ארץ. שימעלע האט מען אים גערופן נישט צוליב'ן קליינעם וואוקס, ער איז געווען גענוג הויעך, נאר אויף זיין אומלייטישקייט. וואלט ער נישט געשטאמט פון שיכור'ס משפחה וואלט מען אים נישט גערופן שימעלע, נישט געשאקלט מיטן קאפ. פשעניצא האט שוין מער נישט געמוסר'ט דעם זון פארן ליידיגגיין, ער האט פארשטאנען אז מיט האנדל איז היינט אויס, און א מלאכה איז נישט קיין תכלית פאר שיכור'ס אייניקל, האט ער די שטראף מקבל באהבה געוועזן. האט עס אבער שימעלען שטארק פארדראסן וואס פונקט איצט האט זיך דער פאטער אויפגעהערט מיט אים צו אינטערעסירן. אבער ערגער איז מיט די מאגיסטראט שקצים, זיי זענען אים נישט ארויס פון זינען, און ער האט אין קורצן באקומען אן אידעאל. ברייטבארד. אוי, ווען ער זאל זיין אזוי שטארק ווי ברייטבארד, וואלט גאר אנדערש געוועזן מיט אידן. שימעלע האָט אָנגעהױבן האַקן טשװעקעס אין דער מױער אַרײַן מיט דער האַנט, בײגן בלעך מיט די צײן און פֿירן באָקסקאַמפֿן מיט װירט-יאַװאָרעס שקצים. אָבער װען מע האָט דעם פֿאָטער פֿאַרחתמעט דעם שפּײַכלער מיט דער תּבֿואה, און זײַן גבֿורה האָט איר גאָרנישט געהאָלפֿן, איז אין שימעלען פֿאָרגעקומען אַ שינױ. אינעם מוח איז אנטשטאנען א גאר וויכטיגער פלאן פון וועלכן עס איז אים ליכטיג געווארן אין די חוצפה'דיגע פארריסענע אויגן. דער וואזשנער פלאן האט אים צוגעגעבן אויפ'ס ניי חוצפה, און איצט איז ער געשטאנען פאר לוי'ן מיט די הענט אין די קעשענעס, דעם דאשעק פון דער ציקליסטאווקע טיף אראפגערוקט. די פארריסענע אויגן האבן געקוקט אין א זייט און געווארט אומגעדולדיג און מיט חוצפה אויף אן ענטפער. לוי האָט האַלב דערשראָקן, האַלב צופֿרידן אַוועקגערוקט די בייגעלעך פּאַפּיר אין אַ זײַט און גענומען באַטראַכטן דעם גאַסט. שימעלע איז דערווײַל צוגעשפּרונגען צום טיש און מיט איין האַנט אים אויפֿגעהויבן ביזן סופֿיט. נאָך האָט ער מיט די ציין אָנגעכאַפּט אַ שטול און זי אַריבערגעוואָרפֿן איבערן קאָפּ. די שטול האָט זיך שיִער נישט צעשאָטן, און שימעלע האָט געקוקט אין אַ זײַט מיט אַ נצחון'דיקן בליק. זעט רב לוי, איך גיי אויף צען אראבער. דעם כותל מערבי מוז מען מוז זיין אונזער. כ'מוז נאך פאר פסח פארן קיין ארץ ישראל. לוי האט געשטוינט פאר שימעלעס גבורה און התלהבות. דא האט ער זיך דערמאנט אין מתת'ן און ס'האט אים א שטאך געטאן אין הארץ. ער האט געטראכט אז שימעלע וועט באמת דארטן צונוצקומען. מ'דארף דעריבער אים אויפקלערן ווי אזוי מ'בויט דאס אידישע לאנד. די גבורה שמעון מוזטו באהאלטן פאר אונזער ערד, אקערן און זייען און פלאסטערן די וועגן מיט די שטיינער, אזוי טוהן חלוצים, ווילסטו אויף אן אמת פארן קיין ארץ ישראל מוזטו צוערשט ווערן א חלוץ דערנאך באקומען א סערטיפיקאט, אנדערש איז אוממעגליך. שימעלע האָט נישט אינגאַנצן פאַרשטאַנען לייבין און זיך אויף אַ וויילע פאַרלוירן. באַלד אָבער האָט אים זיין גבורה ווידער באַהערשט. ער האָט פאַרריסן חוצפּהדיק די אויגן אין אַ זייט. אַ שווערע קונץ האַלטן אַ לאָפּעט אין דער האַנט, אָדער אַן אַקער-אייזן? איך הייב אויף צוויי הונדערט קילאָ מיט איין האַנט. איך דאַרף נישט קיין סערטיפיקאַט. איך קאָן אַזוי אויך פאָרן. לייבי איז געווען אַנטציקט, דאָך האָט ער קעגן זיין ווילן שימעלן אָפּגעקילט. פארגעס נישט אז מיר האבן צו טון מיט די ענגלענדער און מען מוז זיך פשוט אריינארן אין אונזער אייגן לאנד. טו וואס כ'הייס דיר. פאר קיין ווארשע, פארשרייב זיך אין החלוץ המזרחי, וועלן זיי דיר געבן הכשרה, אין א יאר ארום וועסטו זיין אין ארץ ישראל. שימעלע איז געווארן טרויריג, די גאנצע חוצפה איז אויסגעוועפט געווארן, ער האט געקוקט מיט ברענענדיגע אויגן אויף לייבי'ן גלייך ווי דער גאנצער גורל זיינער וואלט געלעגן אין לייבי'ס הענט. אבער וואס וועל איך טון אין פלוינע א יאר צייט? וואס וועל איך טון? זאגט ר' לייבי, וואס האב איך צו טון אין פלוינע? שימעל האט געווארט, אבער לייבי האט נישט געפונען פאר אים קיין ענטפער, איז אים שוין די חוצפה אויפס ניי באפאלן, ער האט פארריסן די אויגן און נאכאמאל א ווארף געטון לייבין אין פנים אריין, איך האב דא גארנישט וואס צו טון, פלוינע מעג פארברענט ווערן, און איז ארויס, פארהאקנדיג הינטער זיך די טיר. די חברים און חברות פון ערשטן קאסובער קיבוץ האבן זיך אינמיטן ווינטער געלאזט צו דער נייער פערמע. אפגעשטעלט האט מען זיך אין פלוינע, אויף א פעלד לעבן דער גרינער קרעטשמע, אין אן אפגעדינגענער פויערישער האלב חורבה'דיגער כאטע האט מען געדארפט האלטן די הכשרה לעקציעס ביזן פרילינג, ווען מ'וועט זיך נעמען צו דער ארבעט אינעם אידישן גוט. דערווייל איז פלוינע געגאנגען אויף רעדלעך, נאך באלד אינדערפרי האט שמואל בעטקער דערציילט אין מארק אז פארנדיג צו דער באן האט ער אנגעטראפן א מחנה ציגיינערס וואס זעהן אויס ווי אידן, ווער ווייס אויב זיי האבן נישט דארטן קיין קליינע גע'גנב'עטע קינדער. אין אנהויב האט מען געמיינט אז עס איז אן אויסגעטראכטע זאך, אזוי ווי אלע שמואל בעטקער'ס מעשיות, אבער פארנאכטס איז האָט זיך אין מאַרק באַװיזן אַ מאָדנע פּאָרל. זײ זענען געקומען אין שטאָט אַרײַן מיט אַ קױש אײַנקױפֿן עסנװאַרג. פֿון אַלע זײַטן איז געװאָרן אַ געלױף אָנקוקן דעם הילוך פֿון די ציגײַנער, די קורצע קריזע הײזעלעך און די טיכלעך פֿאַרװאָרפֿן איבערן אַקסל, װי בײַ קלײנע קינדער. עמעץ האָט אױסגעשריגן אין טומל אַרײַן, ס'איז חלוצים! האָט זיך בײַ אַלע אױפֿגעכאַפּט דאָס יהדות, און סוחרים האָבן אָנגעהױבן װאַרפֿן אין קױש אַרײַן װאָס נאָר אײנער האָט געהאַט, אין געוועלב. אַז דער חלוץ מיט דער חלוצה זענען אַ ביסל רויט געוואָרן פֿון פֿאַרלעגנהייט, האָט מען זיי באַרויִקט, נעמטס, נעמטס, עס שאַט נישט, איר גייט דאָך בויען ארץ-ישׂראל. זעלדע, די בעצענע, האָט אָנגעכאַפּט אַ גרויס רחמנות אויף די נאַקעטע קינדער און זי איז געלאָפֿן ברענגען אַ ביסל געקעכטס. מאַמעס האָבן אָבער קרום געקוקט אויף דעם פּאָרל, וואָס עפּעס אַזוינס, צוזאַמען ייִנגלעך מיט מיידלעך? ס'איז נישט ייִדיש. אַם מײנסטן האָט זיך געלאָזט הערן יענטעלע צעקלעפּט. זי האָט שױן לאַנג געזאָגט, אַז די חלוצות זענען פֿאַרשײַטע מױדן. און אָט זעט מען, װער עס איז געװען גערעכט. דערװײַל האָט זיך חבֿרה ייִנגװערק אַ לאָז געטאָן הינטער דער שטאָט אַרױס, זען מיט אײגענע אױגן דאָס װוּנדער. פֿון דער װײַטנס האָט זיך געהערט דאָס געזאַנג פֿון די חלוצים, אם אין אַני לי, אם אין אַני לי מי לי, אם לא עכשיו אימתי, אימתי. אויף דעם פראסט פאר דער כאטע זענען זיי געשטאנען אויסגעשטעלט אין א ראד, אקסל ביי אקסל, הענט צוזאמענגעפלאכטן, די בחורים אין קורצע הייזלעך, די חלוצות אין ברייטע גרינע ספאדניצעס, און געטאנצט ביי דעם אפשיין פון דער רויט-פארגייענדיגער זון. די חברים פון פאראיין התקווה זענען געווען שטארק פארוואונדערט און געקוקט מיט קנאה. נישט קיין רעפעראטן, נישט קיין פארלעזונגן, נישט קיין דיסקוסיעס. איז זיי דאס נייע שטארק געפעלן געווארן. און דער קליינער הערשעלע האָט זיך איבערגעשמועסט מיט בנימינען דעם פאָרזיצער וועגן צונויפרופן אַ פאַרזאַמלונג. שימעלע איז ווי אַ וויכער אַריין אין שטוב און פאַרריס געטאָן די אויגן, טאַטע, כ'גיי מיט די חלוצים קיין באָזשע-וואָלע, עס קומט דאָך דיר ביים פּרץ געלט. און איידער פשיניצא האט נאך באוויזן א טראכט צו טאן אז ס'איז סיי ווי סיי אלץ איינס, האט שוין שימעלע געהאט פארפאקט די וועש, א שאקל געטאן צו דער דערשראקענער מוטער מיטן קאפ, אראפגערוקט דעם דאשיק און ארויס פון שטוב. דארפסלייט. שלום בענדעטס איז נאכגעגאנגען טריט ביי טריט נאך דעם אייזעלע. פֿון איבער די קאַרטאָפֿל-נאָז האָבן זײַנע קעלבערנע שטומע אױגן געקוקט פֿאַרגלעזט אױף די בלעכן, אױס מורא, די מילך זאָל זיך נישט אױסגיסן. ס'איז שױן געװען אַ מהלך װעג נאָך דער גרינער קרעטשמע, און דער רױטער טורעם פֿון דער פֿײַערלעשער-געבײדע האָט זיך שױן געזען פֿון דער װײַטנס. שלום האָט נישט אַראָפּגעלאָזט די אױגן פֿון דעם שלעפֿערדיקן אײזעלע, און שטעלנדיק שװערע טריט אין דעם צעגײענדיקן שנײ, האָט ער כּסדר געטראַכט װעגן די נײַעסן, װאָס פֿאַרלױפֿן זיך אין פּלוינע. שױן אַכט און צװאַנציק יאָר, װי ער פֿירט יעדן טאָג די מילך פֿון דער גרינער קרעטשמע אין שטאָט אַרײַן. קײנמאָל איז ער דאָ נישט געבליבן נעכטיקן, סײַדן ראש-השנה יום-כּיפּור. געקומען, אָפּגעמאָסטן, פֿונאַנדערגעטײלט די מילך און צוריק אין דאָרף אַרײַן. אוונט צייט, ווען שלום פלעגט זיצן איבער די שיסל קאשע און עסן וועטשערע, פלעגט דאס ווייב אים אויספרעגן וועגן די חתונות, גט'ן, לוויות וואס זענען פארגעקומען אין שטאט, ער האט אבער קיינמאל פון גארנישט נישט געוואוסט, נישט געהערט און נישט געזען. אז די שלומאווע, אזוי האט מען זי גערופן אין דארף, האט אנגעהויבן מיט א געלעכטערל דערציילן דעם מאן וועגן די שטאטישע נייעסן וואס זי האט זיך אנגעהערט פון די דורכפארנדיקע בעל-עגלה'ס, בעטקעלייט, און אנגערופן דערביי פארשידענע נעמען, האט זיך שלום שטארק געוואונדערט ווי אזוי איז דאס געשען וואס ער האט גארנישט באמערקט אין שטאט שוין אַכט און צוואַנציק יאר ווי ער פירט יעדן טאג די מילך אין שטאט אריין, קיין קינדער האט ער נישט און גארנישט גייט אים אן, און פטור! און דא נא דיר גאר, פלוינע האט זיך פלוצלינג א רודער געטאן. דער האלט ביים פארן, יענער נעמט זיך גרייטן אין וועג אריין, און דא רעדט מען און דא שמועסט מען. האבן זיך ביי שלומ'ען אויפגעריסן די קעלבערנע פארגלייזלטע אויגן איבער דער ברייטער קארטאפל-נאז, און שלום איז ארויסגעשטויסן געווארן פון זיין שלעפעריקייט, ער האט זיך אריינגענומען אין קאפ אריין א געדאנק, ארץ ישראל! גייט ער אזוי דאס מאל אין שטאט אריין מיט אראפגעלאזטן קאפ צו דער ערד, שטעלט שווערע טריט, אין צעשמאָלצענעם שנײ, טיפּ-טאָפּ, טיפּ-טאָפּ! רעכנט און קאָן בשום-אופֿן נישט אױסרעכענען, װיפֿל דאָס װירטשאַפֿט מיט די צװײ קי, מיט דער שטײג הינער, מיט דער קאַרטאָפֿלפֿעלד זענען װערט. װיל ער אָבער נישט זײַן דער לעצטער, באַשליסט ער צו גײן צו מענטשן, און װאָס מענטשן װעלן זאָגן, אַזױ װעט זײַן. און פּטור, אַ סוף! בײַנאַכט איז ער מיטן װײַב אַרײַן צו לײביש כלאָפּ. לייביש איז געזעסן ביי דער קיך אין שפענצער און געטרוקנט זיך די שטיוול. פון די אראפגעהאנגענע פארפרוירענע וואנצעס זענען גערונען טראפנס אין לייביש'ס בארד אריין. אין שטוב האט זיך געשפירט א דושנער ריח פון קארטאפל-מעל געפרעגלט אין אויל. לייביש האט איבערגעדרייט דעם שטיוול אויף דער אנדערער זייט און אוועקגעלייגט אים אויף דער קיך. האָט פּאַמעלעך אױפֿגעהױבן דאָס צעאַקערטע פּנים פֿון ערד-קאָליר און באַטראַכט שלומען מיט מידע און גלײַכגילטיקע אױגן. האַ, שלום? שלום האָט נישט געװוּסט װי אַזױ אָנצוהײבן. ער האָט זיך געקראַצט אונטערן שעפּסן-היטל און געקוקט מיט פֿאַרגלעזלטע קעלבערנע אױגן אױפֿן װײַב. יענע איז אָבער שױן געװען פֿאַרנומען מיט די לײבישטע. בײדע האָבן זיך עפּעס דערצײלט אין װינקל בײַם װעש-קופֿערט און צוגעשאָקלט מיט די קעפּ. שלום האט זיך אנגעטוהן א כח און געענטפערט קוקענדיג אין א זייט, כ'ווייס, מ'רעדט אלץ אינאיינעם אין שטאט. לייביש האט געטאן א שטארקן שלוקעכץ, זיינע מידע גלייכגילטיגע אויגן האבן מיטאמאל אויפגעלויכטן, דו האסט אויך געהערט? שלום האט געקריגן מוט, יענע האלט נישט ביים פארן, און דא גארנישט? א מענטש זיצט אין דארף קען ער וויסן וואס עס טוט זיך אויף דער וועלט? די ווייבער האבן געענדיגט דאס הוידלן דערנענטערט זיך געלאסן צו דער קיך און גענומען זיך צוהערן צו די מענער'ס געשעפטן. שלום האט גלאט אזוי א זאג געטאן מען זאל קענען געפינען א קונה אויף אלע מיטאנאנד און פארקויפן במקח. לייביש האט מסכים געווען הא דאס איז דאך די זאך וועגן דעם גייט עס דאך מען זאל געפינען איין קונה און פארקויפן ביידע, פארט מען דעמאלט אינאיינעם, צוזאמען איז גאר עפעס אנדערש, אזוי דא ווי דארט, נישט אזוי לייביש? אוואדע, ס'פארשטייט זיך, וועגן דעם גייט עס דאך, און ער האט איבערגעדרייט דעם אנדערן שטיוול. די ווייבער האבן זיך אריינגעמישט צוערשט די לייבישטע, זעהטס נאר די מאנסלייט, ביי זיי איז כאפ לאפ אומר ועושה, גענומען און געפארן, און ווי לאזט מען דאס איבער אזא גוטס אין פרעמדע הענט? מען זאל כאטש דארטן האבן ס'אייגענע וואס דא. שלום הייבט אן אויפס ניי צו בארעכענען די קי מיט די בלעכן מיט די שטייג עופות, האט אבער נישט געקומען צו קיין טאלק. ווערט ער אין כעס, מיינענדיג די לייבישטע, אז אלע פארן גיי זיי דו א חכם. לייביש שאקלט צו מיטן קאפ און ווערט מיטאמאל רעדעוודיג. די קינדער אין דארף מיט די שגצים, ס'איז דען א תכלית? כאטש צוריקגעשמועסט, האבן אונזערע אבות אבותינו אלע בן דתות דא געלעבט. דאס פעלד א גאנץ פיין שטיקל דארטן זאגט מען איז זאמד. נאר וואס האב איך צו זיין קלוגער פאר אלע? מיט דעם אייזעלע וועט זיין שווערער, כאפט זיך שלום, ווער דארף עס דען דא האבן? ער איז ווייטער ביי זיך אראפגעפאלן. די שלומ'אווע וואס איז קיינמאל נישט געוועזן אין פלוינא האט זיי ביידן דערפרייט. ווייסט איר וואס? פארטס ביידע בלי נדר אויף דער וואך אין שטאט אריין, גייטס ארויף צו אסתר איציק לייב'ס איידעם, מען זאגט, ער פארנעמט זיך מיט די זאכן און אלע פאלגן אים, וועט ער אייך מסתמא געבן אן עצה וואס צו טון. די לייבישטע האט דערלאנגט א שיסל לאטקעס, געפרעגלט אין אויל און באפוילן, די געסט וועלן עסן ראצוכעס און אוועקלייגן די פאליטיקא אויף שפעטער. די מאנסלייט האבן איינגעשטימט. פון די פענעמער איז פארשוואונדן די זארג. זיי האבן אריינגעצויגן דורך די פייכטע נאז-לעכער דעם ריח פון בוימל, אריבערגעבויגן זיך איבער דער שיסל און איינגעהילט געווארן אין א געדיכטער פארע. ווען ביידע דארפס-לייט זענען אין עטליכע טעג ארום ארויפגעקומען צו לוי'ן, האבן זיי געטראפן א פולע שטוב מיט בעטקעס חברה. זעלדע, די יונגסטע בעטניצע, האָט געהאַט פֿאַרװײנטע אױגן, װי עס װאָלט זי אַ גרױס אומגליק געטראָפֿן. די מורא, אַז זי װעט בלײַבן אַלײן אין פּלױנע, נאָכדעם װי אַלע װעלן אַװעקפֿאָרן, אָט די דאָזיקע מורא האָט זי נישט געלאָזט אײַנרוען. אױך װײס זי נישט, װאָס צו טאָן מיטן טאַטנס ירושה, מיטן בעטקע-הײַזל. װאָלט זי כאָטש געהאַט צו באַצאָלן די פֿאַרלעגענע שטײַערן, ס'איז איר טאָפּלט שלעכט. די האָלװאַסעס לײַט שטילן זי אײַן. יוקל שנײַדער שאָקלט צו מיטן זײַן לאַנגן דאַרן קאָפּ, אַזױ װי די נאָדל פֿון זײַן מאַשין, און אַלטער מאַכט צו איר. בהמה! װאָס ריטשעסטו? װילסט זײַן אַן אױסנאַם? אַז גאַנץ קהל זאָגט יאָ, װעסטו זאָגן נײן? די בעטניצע צעכליפּעט זיך נאָך מער. אז איך בין דא געבוירן געווארן און אויפגעצויגן געווארן און ס'הויז בלייבט אליין, וואס וועט ווערן דערמיט? זעהט לוי אז די זאך האלט שוין צו ווייט, האט ער מורא מענטשן זאלן נישט ווערן גלאט פארבלענדט, מישט ער זיך אריין, אידענע! האבן זיי נישט קיין עגמת נפש? מ'פארט נישט אלע! ס'וועט נאך דויערן לאנגע יארן ביז דאס גאנצע פאלק פון אלע עקן וועלט וועט זיך באזעצן אין ארץ ישראל, דערווייל מוזן נאך אביסל אידן איבערבלייבן אין גלות. שלום בענדעטס האָט געשטויסן לייבוש כלאָפּן. ביידע האָבן זיך דערנענטערט מיט גרויס דרך-ארץ. לייבוש האָט געזאָגט, כ'האָב אַ פעלד פון קאָרן און אַ שטאַל, צוויי פערד מיט אַ וואָגן, אַ מליצקאַרניע מיט אַן אַקער-אייזן. איצט האָט זיך שלום אָנגערופן. און איך האלט א האלבע שווייג אין וואליצע, הונדערט אַכציק קווארט מילך א טאג, אן אייזל. זיין קול האט געקלינגן טעמפ ווי פון א הוילער בלעך ארויס נאכן אויסגיסן די מילך. לוי'ס פנים האט אויפגעשטראלט. אט זוכט ער און זוכט און ענדליך האט ער געפונען. ער האט זיך ראשיק אויפגעשטעלט און מיט גרויס דאנקבארקייט זיך דערנענטערט צו די דארפסלייט. אה! אייך דארף מען האבן אין ארץ ישראל! ערד ארבעטער! דארף ווירטשאפט! פארט אהיים און גרייט זיך אין וועג אריין, נאך שבת חנוכה בלי נדר קומט צו גיין, כ'וועל אייך דערווייל פארשרייבן אין ווארשע. פאר לייביש כלאפ איז דער ענטפער נישט געוועזן אינגאנצן קלאר. גיט ער זיך א קראץ און קוקט אויף לוי'ן מיט מידע גלייכגילטיגע אויגן. איז וואס זאל מען זאגן די ווייבער? שלום העלפט אים אונטער, כ'מיין, וועגן גרייטן זיך אין וועג אריין, איז ווי אזוי? זאל מען שוין פארקויפן אדער נאך אונטער ווארטן? דאס איז עס דאך, וועגן דעם גייט עס? שאקלט לייביש כלאפ מיטן קאפ. לוי איז געווען אין א פארלעגנהייט טאקע ווי אזוי זאלן זיי זיך גרייטן אין וועג אריין, ער האט נאך אינגאנצן נישט געטראכט אין וואס דאס גרייטן זיך באשטייט, ענטפערט ער פשרה'דיג, זוכט אויס א קונה אויפן פעלד מיטן ווירטשאפט, אבער מיטן פארקויפן ווארט אונטער. דערווייל האט זיך די טיר האסטיג געעפנט, און וואלדמאן דאזער איז אריין מעשה באלעבאס. ס'קומט אים טאקע ביי לוי'ס ווייב געלט, און גלייך צו צו לוי'ן. כ'קום פון דער גמינע, ס'איז געווען אן עקסטרע זיצונג, מ'האט באשלאסן. די בעטקעס האבן נישט פארשטאנען דעם שמועס, האבן זיי געקוקט פארגאפט אויף לוי'ן און אויפגעשטעלט די אויערן. אויך די דארפסלייט איז געווען שווער תופס צו זיין וואס עס איז אזוינס אקציע, קרן קיימת, וואס די גמינע האט דאס צו זאגן, און אזוי ווי וואלדמאן איז נאך דערצו א דאזער, האט זיי ארומגענומען א גרויס דרך ארץ, און זיי האבן אויף די שפיץ פינגער זיך ארויסגערוקט פון לוי'ס שטוב. שלום בענדעטעס איז ארויפגעקראכן אויף לייביש'ס וואגן און זיך אנגערופן, שטאטישע מענטשן האבן געוועלבער, פארקויפט מען די סחורה. אונז איז גאל, מען וואוינט אין דארף א גאנץ לעבן, שוין איינגעוואקסן, איז שווער צו נעמען אלץ און אויספארקויפן, און מען ווייסט נישט וועמען, איז טאקע שווער. דאס איז עס דאך, וועגן דעם גייט עס דאך. לייביש כלאפ שאקלט צו מיט זיינע מידע גלייכגילטיגע אויגן, וויקלט זיך איין אין פעלץ און גיט א שמיץ די פערד. די רעדער האבן מיט גרילצעריי זיך געשניטן אין די צענויפגעפרוירענע קאליע, און די נאכט האט שוין אנגעהויבן צופאלן. יענטעלע קעמפט מיט לוי'ן. גערופן האט מען זי יענטע איציק לייבס, אדער יענטעלע. האט עמיץ געזאגט יענטע איציק לייבס, האט ער געמיינט אנצואווייזן אויף דער משפחה אירער, אויף דעם שורש, אויף דער פאקאלעניע. יענטעלע, האָט באַדײַט, אַז דאָס איז אַזױנס, װאָס איז גאָרנישט דאָ אױף דער װעלט. און נאָך אַ נאָמען האָט זי געהאַט, אַ נאָמען, װעלכן מע פֿלעגט זעלטן דערמאָנען, אַ שטײגער, װען עס פֿלעגט אָפּגײן צוליב איר אַ שידוך, אָדער װען זי פֿלעגט מיט אַ פֿאַרשױמט מױל גיסן פּעך און שװעבל אױף די ציניסטן. דער נאָמען איז געװען אַשמדאַי. און האָט מען אַרױסגעזאָגט דעם דאָזיקן נאָמען, אונטער איר אױגן, פֿאַרשטײט זיך, האבן זיך מענטשן אומגעקוקט צי עס פליעט נישט דורך א שד אדער א מחבל. יענטעלע איז ברוגז מיט א האלבע שטאט מענטשן. בלויז מיט אסתר איציק לייב'ס, א לייבליכע שוועסטער, רעדט זי נישט גאנצע צוויי און דרײַסיק יאר. און מען קומט נישט צו זיך, נישט אויף שמחות, און נישט, נישט אויסגערעדט זאל עס זיין, אויף לוויות. דער מאן אירער איז א קליין פנחס'ל מיט א שיטער שפיציג בערדל, מיט א שיקלדיג אייגעלע, קוקט ער אריין אין א ספר מוז ער דאס רעכטע אייגל צובייגן, אדער דעם ספר אויפהייבן. דאס קאפאטקעלע און די שטיוועלעך זענען יונגלישע, און דאס פענעמל ווייס ווי קרייד, איידל. און גיט יענטעלע אויף אים א קוק און פארלייגט די הענט, אזוי ווערט דאס פענעמל בלוי און אין בלוי. פאר דער וועלט איז פנחס'ל א כיטרע אידל, כמעט א פיקח. אמאל האט ער געהאנדלט מיט שניט, רופט מען אים פנחס'ל שניט סוחר. היינט פארמאגט ער א האלבן מיל אין כשאנוב און א האלבע הויז אין באן געסל, אפגעקויפט ביי א דייטש צוויי וואכן פאר דער גרויסער מלחמה. פנחס'ל ווינטשט זיך איצט נאר איין זאך, צו זיצן אויף דער עלטער און לערנען. קאן אבער יענטעלע נישט פארגינען דעם מאן אזא וואוילטאג. אז ער זאל זיך אויסטוהן אינגאנצן פון גשמיות, ס'קומט אויס ווי ער וואלט וועלן פון איר אנטלויפן אין אן אנדערע וועלט אריין, דערמאנט זי אים טאקע יעדע שעה און יעדע מינוט אז זי לעבט און עקזיסטירט. פנחס וואס זיצטו? פנחס וואס גייסטו נישט? וואס טוסטו נישט? האסט שוין אלע מיידלעך אויסגעגעבן? פנחס דו ביסט דאך ערגער ווי א ציוניסט! כ'וועל אוועק אין דער וועלט אריין, ווי די אויגן וועלן מיך טראגן, אדער אנשארפן א מעסער און זיך נעמען דאס לעבן. פנחס! כ'וועל דיך אננעמען ביי די קלאפעס און ממית'ן, פנחס! פנחס! פנחס'ל קען נישט אויסהאלטן דעם אנפאל און הייבט זיך באלד אן צו פארטיידיגן, דאס פענעמל איז נעבעכדיג. וואס פנחס'טו? וואס ווילסטו פון מיר? וואס מאכסטו מיר דעם טויט? איציק לייב'ס פאקאלעניע. וואס כ'וויל פון דיר? די מיל האסטו שוין פארריכט? די מיידלעך האסטו חתונה געמאכט? דו מאך זיי חתונה? איך זאל זיי חתונה מאכן? זיי זאלן זיין יתומים וועל איך זיי חתונה מאכן, דערווייל האבן זיי א לעבעדיגן טאטן. פנחס'ל זעהט אז ס'איז א מחלוקת אויף א האלבן טאג, נעמט ער ארויס פון שאנק א ספר און גייט זיך אוועק אין שטיבל אריין אן א גוטן טאג. אויפן וועג טראכט ער וועגן די שווערע צייטן. א שידוך צו טוהן קומט היינט אן ווי קריעת ים סוף. מיט א בעל מלאכה קאן ער נישט טוהן. און צו זיין סגאל מוז מען האבן א גרויסן נדן. פון דער מיל ארויס נעמען קאן ער נישט, ס'איז א שותפות זאך. בלייבט נישט מער איבער ווי נעמען און פארקויפן די האלבע הויז. האט ער אבער מורא דאס געלט זאל זיך נישט צוקריכן אויף די חובות. פנחס'ל וויל זיך ארויסשלאגן פון קאפ די טרויעריגע מחשבות גיט ער א טראכט פון ארץ ישראל און ס'ווערט אים ליכטיג פאר די אויגן. כ'לעבן. ס'וואלט גארנישט געוועזן קיין קרומע זאך צו נעמען האק און פאק דאס גאנצע בני בית און אוועקלאזן זיך אין וועג אריין. פטור מיטאמאל פון די שטייערן, פון די ליציטאציעס און קאפ-ברעכענישן, און אפשר, אפשר וועט דארטן זיין לייכטער צו געפינען פאר א קינד א תכלית. ער וועט זיך קויפן א וויינגארטן אדער אזוי גלאט. א שטיקל נחלה און זיצן, ווי אין פסוק שטייט, תחת גפנו ותחת תאנתו, אונטער דעם וויינשטאק און דעם פייגנבוים, א שאד וואס לוי איז נישט באהאוונט אין מסחר, אנישט וואלט ער געקאנט שטעלן אויף זיין ווארט, אבער אזוי ווייס ער נישט וואס צו טון, יא פארן, נישט פארן, ער מוז זיך נאך גוט איבערלייגן מיט דער דעה.

בעט זיך ביי איר לוי מיט תחנונים, זאל די מומע נישט זיין קיין מרגל, ס'איז א גרויסע עבירה אויסצורעדן רכילות אויף ארץ ישראל. און די קינדער, מאכט זיך יענטעלע נישט וויסנדיג, ווארפן זיי אין ים אריין, אדער אויף די פעלדער און וועלדער, אין גראז וואלגערן זיך ארום אונטערגעווארפענע קינדער. לוי'ן רעגט דאס אויף. האט יענטל הנאה פון צוויי זאכן. ערשטנס, דערפון וואס זי האט געגעבן דעם גרעסטן ציוניסט א גוטן שטאך. און צווייטנס וואס לוי לייקנט אפ די גאנצע זאך, און דאס האט זי געוואלט ארויסקריגן פון לוי'ן א הכחשה, זי איז דאך א מאמע. און לאמיר זאגן אז די חלוצות זענען צניעות, פרום און כשר, איז דאס א תכלית פאר א בעל בתישע טאכטער צו ווערן א קעכין אין א קבוצה און קאכן און וואשן פאר די יונגן? א שטייגער ווי מרדכי יוסף'ס טאכטער פון וואליצע, וואס איז זי דארטן אין דער קבוצה אויב נישט קיין קעכין? וויל איר לוי דערקלערן וואס איז אזוינס דער חלוציזם, וואס עס איז א פאלק. בלייבט אבער יענטל ביי איר'ס, א מאמע טאר קיין מיידל נישט לאזן פארן אליין קיין ארץ ישראל. אויב אזוי, פארקויפט מען די מיל מיטן הויז און מען פארט צוזאמען מיט די קינדער. דערהערט לוי'ס לעצטע ווערטער האט יענטעלע דערפילט ווי ס'האט זי פארקלעמט ביים הארץ. און טאקע אזוי, ווי קאָן זי זיצן און אײַנרוען? פּינחס האָט אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון זיך דעם גאַנצן עול. דאָס עלטערע מיידל איז שוין איבער דרײַסיק. די ייִנגערע זיצט שוין אויך, און אַלץ איז אויף איר קאָפּ. און דאָ זאָגט מען דאָך פֿאָרט, אַז דאָרטן איז לײַכטער צוצוקומען צו אַ תּכלית מיט אַ מיידל. אפֿשר דערפֿאַר טאַקע האָט זי די לעצטע צײַט אַזוי שטאַרק אין זינען די חלוצות? וויל זי אבער נישט נאכגעבן לוי'ן, פארקרימט זיך, נו יא, אם ירצה השם, כ'לויף שוין פארקויפן די מיל מיטן הויז. אין הארץ אבער טראכט זי עפעס אנדערש, און יענטעלע די פארביסענע קעגנערין פון ציוניזם אין פלוינע האט ביסלעכווייז אויך אנגעהויבן קלערן פון ארץ ישראל. משיח איז געקומען! סוף כסלו. פֿון צפֿון קומט אָן מיט אַ מאָל אַ ווינט און טראָגט זיך מיט אַ געבייזער איבער די אָפֿענע גאַסן. ער הייבט אויף רעדלעך שטויביקן שניי, גייט מיט זיי אַ טאַנץ און צעווייט זיי שטיפֿעריש איבער די פֿאַרפֿרוירענע שויבן פֿון די פֿענצטער. די שורות ביימער, באַלאָדן מיט שניי, קרעכצן אונטער דער שווערער משׂא און טייטלען מיט גרויע פֿינגער צום הימל אַרויף. די פֿיר קאַמעניצעס, אויף וועלכע פּלוינע לענט זיך אָן, האַלטן אַרומגענומען דאָס ביסל געהילץ, האַלב איינגעבויגענע, האַלב אויסגעקרימטע הײַזלעך, וואָס בוקן זיך צו זיי הכנעהדיק. אין די עקן מאַרק שטייען די שטעלן, וואו עס זיצן די זיצערנס, פֿאַרשטעקט די הענט אין די ברייטע ארבל פון די שובעס, אויף די פיס לאנגע שטרויענע סאנדאלן אדער זעק, זיצן זיי אויף קליינע פוסן-בענקלעך, די רונדיגע פיגורן ווי די פענכערס אנגעשוואלן פאר קעלט, און קוקן מיט קנאה אויף די געוועלבער, דארטן הינטער די גלעזערנע טירן הויכן די סוחרים אויף די שויבן. א שמאל טירל עפנט זיך מיט א קלונג, עס רוקט זיך אַרױס אַ שײגעצל מיט אַ הערינגל, אַ גױע מיט אַ שטיקל זיף, אַ פּױערל פֿון דאָרף מיט אַ בלעכל נאַפֿט. נאָך זײ שלאָגט אַ פּאַרע, אַ קלינג, דאָס טירל פֿאַרמאַכט זיך. חלומען די גאַסװײַבער פֿון אײגענע געװעלבלעך אָדער בײַדלעך װעגן צוזאַמעננעמען די פּאָר הונדערט זלאָטעס, טראַכטן זײ װעגן דעם, אַז אָפּטרעט-געלט װערט װאָס אַ מאָל טײַערער, װעגן דעם, אַז ס'איז שװער הײַנטיקע צײַטן צוצוקומען צו אַ שטיקל תּכלית. אפשר איצט ווען דער עולם הייבט אן פארן מיט די ציוניסטן קיין ארץ ישראל, און כדי נישט איינצופרירן שרייט איינע אריבער צו דער אנדערער, הער נאר פראדל, דו מיינסט ס'וועלן נאך בלייבן אפאר קונים אין שטאט? די שכנ'טע ענטפערט מיט א געבייזער, זאלן זיי פארן די בורזשוקעס, וועט נישט זיין פון יעקב'ן וועט מען לעבן פון עשו'ן, ס'איז אלץ ווייניג, די וועלט און יענע וועלט.